זאגט די הייליגע גמרא, דף נ ט עמוד ב', היינט קומט די גמרא פון קידוש החמה, תשס ט, ווער געדענקט, איך געדענק, איך בין שוין געווען חתונה געהאט, איז עס געווען קידוש החמה, איז דעמאלטס איז דער עולם געווען פול מיט די סוגיא, טייל אויס זיי אזוי גוט. איז געווען ערב פסח יא ס'מוז נישט אויסקומען ערב פסח ס'איז פונקט אויסגעקומען ערב פסח לאמיר זעהן תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט הרואה חמה בתקופתה עמיר שוין זעהן וואס ס'מיינט די גמרא גייט ברענגען א ביאור פון אביי אדער לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן שיק ארויף א חזקי איז סאו די גמרא גייט די אמת איז די גמרא גייט נאר אויסשמועסן אויף די חמה בתקופתה אונז גייען מיר רש י אליין שטעלט זיך נישט אויף לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן וואס ס'מיינט ארטסקראל האט יא אן אריכות באט מ'דארף קענען זייער אסאך אסטראנאמישע הקדמות צו פארשטיין וואס דא טוט זיך סא אונז טו מיר נאר גיין מיט וויפיל די גמרא און רש י אליין האבן געזוכט אויסצושמועסן איז אומר ברוך עושה בראשית א מענטש קומט אן צו ווען די חמה די לבנה די כוכבים די מזלות קומען אויף א געוויסע פלאץ ווי ס'הייבט זיך אן זייער מסילה ווי ס'הייבט זיך אן זייער וועג דעמאלטס מאכן אונז די ברכה ברוך עשה מעשה בראשית ווייל ס'גייט צוריק און די ברכה קומט באצייכענען די בריאת שמים וארץ אין אנדערע ווערטער ווען די זון קומט אן צום פלאץ דארט ווי ס'געווען ביי בריאת שמים וארץ מאכט מען די ברכה פון ברוך עשה מעשה בראשית אז ס'הייבט זיך נאכאמאל אן א מחזור ס'הייבט זיך נאכאמאל אן די זעלבע מסילה ווי ביי מעשה בראשית, ואימת הוי זאגט די גמרא. ואימת הוי, ווען איז דאס? אמר אביי, האט אביי געזאגט כל ח, כל כ ח שנין, דאס געפאלט אויס יעדע אַכט און צוואַנציק יאר, און קודם כל איז אינטערעסאנט דאס איז די איינציגסטע פלאץ אין שס ווי די ברכה אויף קידוש החמה ווערט דערמאנט, און דאס געשענט איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר, ווען והדר מחזור, ווען ס'הייבט זיך אן נאכאמאל די מחזור החמה, און דאס געפאלט ונפלה תקופת ניסן בשבתאי, און די תקופת ניסן געפאלט בשבתאי, אין די מזל וואס הייסט שבתאי, באורתא, דאס איז ביינאכט, דתלת, דאס איז דינסטאג נאכט, נגהי ארבע, ווען מען גייט אריין אין מיטוואך. סאו כ'האב דא מסדר געווען די פינף חשבונות וואס מען דארף האבן צו פארשטיין די גמרא, כ'על עס שנעל דורכגיין ווייל כ'וויל נישט פשוט אויפהאלטן דעם עולם, איך האב עס אלעס אראפגעשריבן קלאר, איינער וויל קען עס נאכן שיעור נאכאמאל מסדר זיין, איז אונז האמיר דא דריי זאכן, אונז האמיר א זאך וואס הייסט תקופת ניסן, אונז האמיר כ ח שנין, תקופת ניסן, און אונז האמיר א זאך וואס הייסט שבתאי, איז לאמיר זען. סאו וואס שטייט דא אויפן צעטל? אזוי, די ערשטע חשבון וואס מען דארף וויסן איז אז א יאר איז צוזאמגעשטעלט פון לויט שמואל, ס'איז בעצם א מחלוקה, איז דא נאך א שיטה לויט שמואל און אויף די חשבון אויף שמואל'ס חשבון איז די גמרא געשטעלט אז די יאר איז צוזאמגעשטעלט פון דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג אבער נאך א פערטל, נאך א פערטל טאג. א יאר איז צוזאמגעשטעלט פון פיר תקופות, פשוט צו פארשטיין די תקופות איז פיר וועטערס, ס'איז דא פרילינג, ס'איז דא ווינטער, ס'איז דא הערבסט און ס'איז דא זומער, יא? סאו אויב וואו און ס'איז דא פירים און עמיצער פארקויפט מיר די ווארע איז סאו ס'איז דא פיר תקופות סאו אויב די יאר איז צוזאמגעשטעלט פון דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג מיט א פערטל אויב איך דארף עס צוטיילן אין פיר גייט אויסקומען אז ס'איז פונקטליך איין און נײַנציק טעג מיט זיבן שעה מיט זיבן אהאלב שעה שטימט? איין און נײַנציק טעג מיט זיבן אהאלב שעה, דאס איז די שיעור פון יעדע תקופה. עס גייט דורך די צייט קום איך אן צו א נייע תקופה. לויט דעם חשבון קומט אויס אז עס איז פונקט דרײַצן וואכן. איין און נײַנציק טעג איז פונקט דרײַצן וואכן, אבער איך האב נאך זיבן א האלב שעה. סאו קומט אויס לאמיר זאגן די תקופת ניסן האט זיך אנגעהויבן דינסטאג נאכט זעקס אזייגער. זעקס אזייגער ווערט נאכט. יא, לאמיר זאגן זעקס אזייגער איז שקיעה צו צאת וואטעווער עס איז. גייט די תקופת תמוז, די נעקסטע תמוז, זיין מיט דרײַצן וואכן שפעטער, נאכאמאל דינסטאג נאכט ווייל עס איז פונקטליך. אבער עס גייט זיין מיט. זיבן א האלב שעה שפעטער, אויב דאס איז געווען זעקס גייט דאס זיין איינס דרייסיג ביינאכט. די מאורות ביי בריאת שמים וארץ זענען באשאפן געווארן מיטוואך, אזוי שטייט אין פסוק, יא? ווען איז געווען תליית שמים, ווען איז געווען די תליה פון די חמה? איז געווען אויף מיטוואך, דאס קומט אויס א דינסטאג נאכט, ווען די נאכט איז אריינגעגאנגען, דעמאלטס האט מען געגעבן א לייג ארויף דעם זון אויף מקומו, און פון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מחזה. און אויב דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מחזור מיינט אז איין און ניינציג טעג שפעטער און נאך זיבן א האלב שעה דעמאלטס גייט זיך ענדיגן תקופת ניסן גייט זיך אנהייבן תקופת תמוז. ווען אלע פיר תקופות גייען האבן דורך געגאנגען און איך גיי נאכאמאל שטיין ביי תקופת ניסן, איינער נאך מיט מיר? גייט זיך עס האבן גערוקט מיט דרייסיג שעה, פארוואס? וועגן. יעדע תקופה איז איין און ניינציג טעג מיט נאך און מיט נאך זיבן א האלב שעה, יא? פשט איז כ'הייב אן דינסטאג זעקס אזייגער, די נעקסטע תקופה וואס גייט זיין דינסטאג איינס דרייסיג ביינאכט האט זיך עס גערוקט מיט מיט זיבן א האלב שעה, דאס חזר'ט זיך איבער פיר מאל, ווען יעדע תקופה האט אין זיך די זיבן א האלב שעה, וויפיל איז זיבן א האלב טיימס פיר? קומט אויס אז איך האלט ביי דרייסיג, יא? קומט אויס די נעקסטע טאג, די נעקסטעס יאר ווען איך קום אן נאכאמאל צו תקופת ניסן, בין איך שוין ווייטער מיט דרייסיג שעה. אויב די ערשטע יאר איז תקופת ניסן געווען דינסטאג זיבן אזי זעקס אזייגער ביינאכט, איז די נעקסטע טאג גייט די תקופה זיין מיטוואך א גאנצן טאג, פֿיר און צוואַנציק שעה מיט נאך זעקס שעה, דאס איז צוועלף ביינאכט. אויב יעדעס יאר רוקט זיך עס מיט דרייסיג שעה, יא? קומט אויס אז נאך פיר יאר, אז נאך פיר יאר פעלט מיר פינף טעג, ווייל ס'רוקט זיך פיר און צוואנציג שעה מיט נאך זעקס, און סאו דאס איז א טאג מיט א פערטל, איך שטעל דאס צוזאם פיר פיר דאס פיר מאל האב איך פינף טעג. נאך א זאך וואס מ'דארף צולייגן, אז למעשה קומט אויס אז די תקופה הייבט זיך אלץ אן אדער צוועלף אדער זעקס, אדער צוועלף אדער זעקס, ס'רוקט זיך אלץ מיט זעקס שעה. א טאג מיט א פערטל לייגט מיך נאר אין א פלאץ און די טיים בלייבט מיט זעקס שעה. דער מחזור פון פיר יאר ווערט אנגערופן א מחזור קטן, ווען ס'רוקט זיך א ווען נאך פיר יאר האט זיך עס גערוקט מיט פינף טאג. קומט אויס די חשבון, דא מ'קען אריינקוקן ביי חשבון ד' די צווייטע פאראגראף, ס'וויכטיג, איז די סימן דערויף ווערט גערופן דב"ז הגא"ו. אויב די ערשטע. מחזור איז געווען ביי ד' ס'האט זיך אנגעהויבן דינסטאג נאכט דאס הייסט מיטוואך האט זיך אנגעהויבן די תקופת ניסן איז פיר יאר שפעטער גייט זיך עס אנגערוקט מיט פינף טעג גיי איך האלטן ביי ב' יא פינף פון מיטוואך ביז מאנטאג איז פינף טעג נאכדעם גיי איך דורך נאך פינף טעג קום איך אן צו א'. ז'. אזוי יעדע פיר יאר רוקט זיך עס מיט פינף טעג, און זיבן יאר גייט מיך נעמען ביז איך קום צוריק נאכאמאל צו ד'. די תקופת ניסן, יא, רוקט זיך יעדע פיר יאר מיט פינף טעג. אז ס'רוקט זיך יעדע פיר יאר מיט פינף טעג נעמט מיך זיבן יאר ביז איך קום צוריק אז ס'זאל נאכאמאל זיין. דאס איז בעיסיקלי די גאנצע חשבון פארוואס ס'נעמט אַכט און צוואַנציק יאר. אז אונז זאלן מיר צוריק קומען נאכאמאל אז די תקופת ניסן זאל זיין דארט ווי ס'איז געווען מיט אַכט און צוואַנציק יאר צוריק. דאס איז די חשבון פון כ"ח שנים. יעצט איז דא א חשבון פון שבתאי וואס דאס איז מער א סימפל חשבון, ס'איז אינגאנצן א נייע חשבון אז ס'איז דא ס'איז דא זיבן כוכבי לכת דארט חשבון ה', זיבן כוכבי לכת איז שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. דאס מיינט. יעדע שעה פון די וואך, ס'דא הונדערט אַכט און זעכציק, סעווען טיימס טווענטי פאר איז וואן סיקסטי עיט, ס'דא הונדערט אַכט און זעכציק שעות אין א וואך, און יעדע שעה פון די וואך איז שורה אן אנדערע מזל, א אנדערע פון די כוכבי לכת, ס'מיינט נישט אז מ'זעט עפעס אויפן הימל, ס'איז א רוחניות'דיגע זאך אז ס'דא א געוויסע השראה, ס'הייבט זיך אן מיט כוכב, יא, ס'הייבט זיך אן ביי די זעקסטע, מוצאי שבת יענקי, די ערשטע שעה פון מוצאי שבת, איז שורה, זעקס אזייגער לאמיר זאגן איז די זמן, די ערשטע שעה איז שורה איז שורה כוכב, די נעקסטע שעה איז לבנה, און דאן קומט הייבט עס אן נאכאמאל דעם סדר, שבתאי צדק מאדים חמה, און אזוי לויפט די זיבן שעה, יעדע יעדע שעה טוישט זיך עס, און און ס'לויפט די זיבן אין א סייקל, איינמאל און נאכאמאל איינמאל און נאכאמאל. אויב האב איך זיבן כוכבי לכת, און כ'האב פיר און צוואנציג, כ'האב הונדערט אַכט און זעכציק שעה, הונדערט אַכציק שעה אין א וואך, גייט אויסקומען אז יעדע פון די זיבן איז שורה פאר פֿיר און צוואַנציק שעה, ס'איז סימפל, ווייל כ'האב דאך זיבן, סעווען טיימס טווענטי פאר האב איך דאך אין א וואך, און כ'האב דאך זיבן און כ'האב דאך דא זיבן כוכבי לכת, קומט אויס אז יעדער איינער איז שורה פאר פֿיר און צוואַנציק שעה וואס ס'לויפט. אויב הייבט זיך עס אן די ערשטע אויב הייבט זיך אן די ערשטע שעה מוצאי שבת הייבט זיך אן ביי כוכב, און דארט לויפט עס אין א סייקל, גייט אויסקומען אז דינסטאג נאכט. דאס איז יעדע וואך די זעלבע, דאס האט נישט מיט אונזערע כ"ח שנים, דינסטאג נאכט די ערשטע שעה, דאס הייסט מיטוואך די ערשטע שעה, גייט זיין שבתאי, ארטסקראל האט ממש א מעפ אז דער עולם אזא אזא טשארט אז דער עולם וויל קען קען קען אריינקוקן אין אין אין ארטסקראל און און וועט עס זען, דער עולם קען קוקן די לעצטע שורה, אז אויב מען וויל אויב מען מאכט דעם חשבון גוט קומט אויס אז די ערשטע שעה פון די וואך לויפט אויפן סדר אזוי, מוצאי שבת איז כוכב, און זונטאג איז צדק, די ערשטע שעה פון די וואך, דינסטאג וועגן ס'קומט נאך, דאס נעמט, די זיבן גייט דאך אין א סדר, און ס'קומט א גאנצע צייט צוריק, און דינסטאג איז נוגה, און מיטוואך איז שי"ן, דאס איז שבתאי, וועגן דעם קומט אויס אז איינער מאכט דעם חשבון וואס. איז יעדע וואך די זעלבע סייקל אז די דינסטאג נאכט די ערשטע שעה איז שבתאי האבן מסדר געווען די סוגיא און אונז קען מען גיין ווייטער מ'וועט פרובירן זיך מזרז זיין נישט צו פארלירן קיין סאך צייט זאגט די הייליגע גמרא רבי יהודה אומר געשטאנען אין משנה רבי יהודה אומר הרואה הים א מענטש זעט דעם ים הגדול און די משנה זאגט אז די חיוב ברכה וואס מען מאכט דארטן איז א באזונדערע ברכה. די נוסח הברכה איז, דף נ"ד, די נוסח הברכה איז, ברוך שעשה את הים הגדול, איז די, די משנה אליינס זאגט שוין לפרקים, זאגט די גמרא, לפרקים, דאס שטייט אין די משנה אז די חיוב ברכה נאר ווען איך זע דעם טייך, דעם גרויסן ים פון צייט צו צייט, עד כמה וואס איז די שיעור, אמר רמי בר, אמר רמי בר אבא אמר רבי יצחק עד שלושים יום, אז אויב זע איך דעם טייך איינמאל אין דרייסיג טעג, דעם גרויסן ים, דעם ים הגדול, דעם ים אוקיינוס. דעמאלטס דארף איך מאכן א ברכה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, ואמר רמי בר אבא אמר רבי יצחק, יעצט גייט די גמרא צוריק צו אן אנדערע הלכה, ס'דא די ים הגדול וואס דאס האט זיך זיין זיין באזונדערע ברכה פון ברוך שעשה את הים הגדול, אבער אונז האבן געהאט נאך א הלכה, אונז האבן געזען איינער זעט ימים און נהרות, דאס איז סתם טייכן, און תוס' האט שוין אויסגעשמועסט אלע נהרות זאגט תוס' לאו על כל הנהרות איירי אלא ארבע נהרות דכתיב בקרא, ס'דא די. פיר טייכן וואס ווערט דערמאנט אינעם פסוק, כמו חדקל ופרת, סאו שמועסט יעצט די גמרא אויס לגבי די הלכה, און דארט מאך איך נישט די ברכה פון שעשה את הים הגדול דארט מאך איך די ברכה פון עושה מעשה בראשית, גייט יעצט צוריק די גמרא צו די הלכה, איז הרואה פרת, א מענטש זעט די טייך פרת אגישרא דבבל בשעת וואס ער שטייט אויפן גשר פון בבל, גשר מיינט די בריק פון בבל, איז אומר ברוך עושה בראשית, און דווקא פון דארט און פון דארט און ווייטער, אבער. אבער דארטן רשי זאגט די פראבלעם איז קים ליה שלא נשתנה פרת מהילוכו על ידי אדם משם ולמעלה פון דארט משם ולמטה פונעם גשר און אראפ צו האבן שוין מענטשן געטשעפעט ס'דא אזא זאך ווי מ'קען פארקירעווען מ'קען פארקירעווען דעם דעם שטראם פון די וואסער מיט מיט דעמס מיט ס'איז שוין נישט עושה מעשה בראשית סאו די קבלה איז געווען אז פון רואה פרת אגישרא דבבל פון דארט און ווייטער ארויף דארט איז נאך די וואסער אויפן ארגינעלן שטראם ווי מעשה בראשית און כ'קען מאכן די ברכה עושה מעשה בראשית והאידנא דשניוה פרסאי, יא. היינטיגע צייטן, דאס הייסט נאך די קבלה פון רבי יצחק, האט מען נאך מער געטוישט, די פרסאים האבן ווייטער געטוישט דעם שטראם פון די וואסער, קענסטו נאר מאכן די ברכה פון מבי שבור ולעיל, דאס איז אן אנדערע פלאץ וואס הייסט מבי שבור, און פון דארט ארויף צו וואס דארט האט מען געוואוסט אז די וואסער נאך אויפן ארגינעלן שטראם פון מעשה בראשית איז רב יוסף אמר מאיהי דקירא ולעיל, ער דינגט זיך און ער זאגט אויף פון די פלאץ פון איהי דקירא דווקא פון דארט און ווייטער האט מען נישט געטוישט ואמר רמי בר אבא הרואה דגלת א מענטש וואס זעהט דעם טייך חדקל יעצט האבן מיר גערעדט פון פרת דאס איז איין טייך וואס שטייט אינעם פסוק דגלת דאס איז די חדקל טייך דאס איז נאך א א טייך וואס שטייט אין פסוק איז אגישרא פונעם פונעם בריק דשביסתנא. פון דער שטאט וואס הייסט שביסתנא אומר ברוך עושה בראשית פארן זעלבן חשבון, וועגן פון דארטן ארויפציר האט מען נאך דעם וואסער נישט געטוישט ריכטונג. פרעגט די גמרא יעצט אזוי, מאי חדקל, וואס וואס איז די טייטש, די פשוט'ע ווערטערליכע אפטייטש, פון די ווארט חדקל, פארוואס ווערט די טייך גערופן חדקל, אמר רב אשי, שמימיו חדין וקלין, ס'איז א שארפע וואסער, ס'איז א לייכטע וואסער, רש"י זאגט אז ס'איז לייכט, ס'וועגט נישט אזוי סאך, פארדייט זיך איז גרינג אויפן מאגן. מאי פרת, שמימיו פרין ורבין, ווי רש"י זאגט אויף א אנדערע פלאץ, אז די וואסער דארף נישט צוקומען צו קיין רעגן, ס'האט נאטורליכע קוועלער וואס מאכט אז די וואסער זאל זיין פרה ורבה. ואמר רבא, האט רבא געזאגט א אינטערעסאנטע א אינטערעסאנטע זאך, האי דחריפי בני מחוזא, דאס די בני מחוזא זענען שארפע מענטשן, רבא געוואוינט אין בני מחוזא, און האט עדות געזאגט אויף זיינע שטאט לייט אז זיי זענען שארפע קעפ, משום דשתו מיא דדגלת, זיי טרינקען די חדקל וואסער וואס מאכט די חד קל, איז דאך מאכט עס דעם מענטש שארף. והאי דניידי עינייהו, דאס איז זייערע אויגן לויפן אין די לעכער, ס'שאקלט, כ'האב אויסגעלאזט א שטיקל גמרא, און האי דגיחורי, דאס איז זייערע פענעמער זענען רויטלעך, משום דמשמשי ביממא, זיי זענען משמש ביום, און משמש ביום האבן זיי די נאטורן פון טאג, דאס איז מער אזא רויט. רויטליכע זוניגע קאלער, והאי דניידי עינייהו, דאס וואס זייערע אויגן לויפן אין די לעכער, ס'שאקלט זיך משום דדיירי בבית אפל, זיי וואוינען אין טונקעלע הייזער, יעצט די מפרשים זענען מסביר אז ס'איז געבינדן דא איינס מיטן צווייטן, רבא פסק'נט דאך אז א מענטש מעג משמש זיין ביום בבית אפל, און די בני מחוזא וואס זיי האבן געוואוינט בבית אפל, זיי האבן נישט געהאט קיין פענסטערס האבן זיי משמש געווען ביום, זיי משמש געווען ביום. איז האבן זיי געהאט די נאטורן אז די זיי זענען געווען מער רויטליכע קערפערס. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער על הגשמים איז געשטאנען אין די משנה על הגשמים ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב. מען מאכט א ברכה גייט די גמרא אויסשמועסן ועל הגשמים הטוב והמיטיב מברך מאכט מען דען די ברכה פון הטוב והמיטיב וועט מען ברענגען א אנדערע גמרא והאמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא מאימתי מברכין על הגשמים פון ווען מאך איך די ברכה אויף רעגן משיצא חתן לקראת כלה אינטערעסאנטע לשון אמאל איז דא אז ס'רעגן ס'פאלט א טראפ און ס'איז שוין דא גענוג וואסער ס'איז שוין דא א פאדל אז די וואסער פראסקעט שוין צוריק דאס מיינט אז ס'איז חתן, אז די חתן איז יוצא לקראת כלה, איין טראפ לויפט קעגן דעם צווייטן טראפ, ממילא ווען כ'האב גענוג א א שטארקע רעגן, כ'האב גענוג א השפעה פון רעגן, מאך איך די ברכה, פרעגט די גמרא מאי מברך, וועלכע ברכה מאך איך, מאי מברכין, אמר רב יהודה, מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, און רבי יוחנן מסיים בה הכי, ער האט גענומען די נוסח פון נשמת, אילו פינו מלא שירה כים. ש. לייבי. שטערט מיך. אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה. און די גאנצע המשך דארט אין אנחנו מספיקין להודות לך ה' אלוקינו ביז כל ברך לך תשתחווה עד תשתחווה ברוך אתה ה' רוב ההודאות. סאו פאר די גמרא גייט צוריק קומען און פרעגן אז דא האסטו א ברכה פון רוב ההודאות און ביי אונז האסטו א ברכה פון הטוב והמיטיב און ביידע רעדן פון רעגן שמועסט די גמרא אויס יעצט צו פארשטיין יענע ברייתא. פרעגט די גמרא רוב ההודאות ולא כל ההודאות קען מען דען זאגן אז דער אייבערשטער ווערט נאר געבענטשט מיט רוב ההודאות, נישט אלע, די אייבערשטער יעדע שבח וואס איז שייך צו זאגן קען מען דאך זאגן אויפן אייבערשטן, אמר רבא ביסט גערעכט, אימא הקל ההודאות, זאג נישט רוב ההודאות, זאג הקל ההודאות, אמר רב פפא, האט רב פפא געמאכט א פשרה, האבן שוין נעכטן גערעדט אז רב פפא מאכט פשרות. הילכך נימרינהו לתרווייהו, רוב ההודאות וקל ההודאות, איז די מפרשים זענען מסביר אז דו האסט א פראבלעם מיט רוב ההודאות וואס העלפט מיך אז איך זאג ביידע, דו ווילסט דאך סאלוון דעם פראבלעם זאגסטו קל ההודאות דעם זאגסטו אויך רוב ההודאות? די תירוץ איז אז יא, איינמאל איך זאג הקל ההודאות טוישט זיך די טייטש פון רוב ההודאות, ס'מיינט שוין נישט רוב אבער נישט דער מיעוט, ס'מיינט רוב מיינט א רוב א ריבוי אסאך, רוב קען האבן צוויי טייטשן, ס'קען מיינען רוב און נישט די גאנצע, ס'קען מיינען רוב מיינט אסאך, רוב ההודאות, דער אייבערשטער, ממילא פון דעם איך זאג הקל ההודאות פארשטיי איך שוין אז די טייטש פון רוב איז אסאך, א ריבוי, נישט נאר א רוב און נישט קיין מיעוט. למעשה, ואלא קשיא, למעשה איז עס שווער, אונזער משנה זאגט אז אויף רעגן מאכט מען א ברכה פון א טוב המעיטב, און דא האמיר יעצט א ברייתא וואס זאגט אז מ'מאכט די ברכה פון רוב ההודאות, ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא דשמע משמע, דאס איז געמאכט די ברכה פון הטוב והמיטיב און נישט אויף די עקטשועל רעגן, ס'איז אויף די בשורה פון רעגן. וואס מיינט אויף די בשורה פון רעגן? מיינט אז ער שטייט אויף צופרי און ער הערט און מען פארציילט אים, זיין חבר זאגט אים, זאלסט וויסן, די נאכט האט פיין גערעגנט. וואו! דאס וואס איך זאג דיר אז מען מאכט די ברכה פון הקל ההודאות, דאס איז ווען הא דחזא, ווען דער מענטש זעט רעגן. לאמיך נאר אריינקוקן א רגע אין רש י זיכער צו מאכן אז איך האב גוט געזאגט און די פשט גייט נישט פארקערט. יא. סאו ווען מ'הערט רעגן איז הטוב והמיטיב, און ווען מ'זעהט רעגן דעמאלטס איז איז הקל ההודאות. פרעגט די גמרא, דשמע משמע, אויב זאגסט וואס דו זאגסט מיר יעצט איז אז על הגשמים מיינט נישט אז די מענטש האט פאקטיש געזעהן רעגן נאר ער האט געהערט עס רעגנט, היינו בשורות טובות ותנן על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב. אין אנדערע ווערטער די משנה זאגט דא צוויי זאכן, די משנה זאגט על הגשמים, ועל בשורות טובות, די רגע דו טייטש מיר גשמים אז דשמע משמע איז דאך עס די זעלבע זאך ווי בשורות טובות, קען דאך נישט זיין פון דעם פון דעם רעדט מען. ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט אלא אידי ואידי דחזא מחזי ביידע האבן געזעהן לא קשיא הא דאתא פורתא איין פאל רעדט זיך אז ס'איז געקומען ווייניג רעגן און כ'קען לערנען ווי רש י די ראשונים קריגן זיך די ראשונים לערנען פונקט פארקערט אבער רש י לערנט אזוי אז ווען ס'איז אתא פורתא דעמאלטס מאך איך די ברכה פון הקל ההודאות איי די לשון איז משיצא חתן לקראת כלה וואס פאר אונז סאונדט עס ווי א גרויסע פארל. רש י לערנט אז דאס איז נאך דאס איז נאך אלץ פורתא, נישט דאס איז דער רעגן פון וואס מען רעדט. והא דאתא טובא, דאס וואס איך מאך די ברכה פון הטוב והמיטיב, דאס איז ווען עס קומט א רעגן אזוי ס'זאל באכענען, ואיבעית אימא הא והא דאתא טובא, ביידע רעדט מען ווען עס קומט אסאך, לא קשיא דאית ליה ארעא, א מענטש וואס האט האט קרקע מאכט ער א ברכה פון הטוב והמיטיב וואס דער אייבערשטער האט אים באגליקט, הא דלית ליה ארעא, א מענטש וואס האט נישט קיין קרקע דאנקט ער דעם אייבערשטן, ברוך קל ההודאות, אז דער אייבערשטער שיקט רעגן אבער ס'האט נישט אזוי ווייט מיט אים, אית ליה ארעא הטוב והמיטיב מברך, אבער אן דעם מאכט מען נאר א קל ההודאות רוב ההודאות. סאו דאס דארף מען לערנען בנוסח קשיא. לכאורה. לאמיר זעהן. אית ליה ארעא הטוב והמיטיב מברך והתנן אונז האבן געלערנט, בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר, ברוך שהחיינו, וקיימנו והגיענו לזמן הזה. פארלוירן דעם המשך שלו ושל אחרים, אומר הטוב והמיטיב, ממילא וואס די קשיא? די קשיא זעהט אויס אז דווקא ווען א זאך האט מיט א צווייטן אויך, איז דעמאלטס דארף מען מאכן הטוב והמיטיב, ענטפערט די גמרא לא קשיא, ביסט גערעכט, הא דאית ליה שותפות, הא דלית ליה שותפות, ווי רש י. שמועסט אויס אז עס איז נישט פשט אז עס האט א שותפות אין זיין קרקע, מען רעדט נישט דא פון א מענטש וואס אוינט א פראפערטי מיט נאך איינעם, אית ליה שותפות מיינט אז דא קוק איך אויך אן ווען א מענטש האט קרקע און ס'קומט רעגן קוק איך אן ווי ער איז געבענטשט געווארן און זיין חבר איז אויך געבענטשט געווארן ווייל ביידע האבן הנאה, זיין חבר האט דאך אויך די קרקע, הא דלית ליה שותפות מיינט אז ווען א מענטש האט נישט קיין קרקע איז נישט דא ווער זאל זיך משתף זיין אין זיין שמחה דעמאלטס מאכט ער נאר א קל ההודאות, סאו די קשיא איז געווען. אז הטוב והמטיב מאך איך נאר ווען ס'איז שלו ושל אחרים, די תירוץ איז אז יעדעס מאל א מענטש האט קרקע איז עס האט עס די מעלה פון שלו ושל אחרים, ותניא, די גמרא ברענגט עס אלס א ראיה, קצרו של דבר, על שלו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו, על שלו ועל של חברו, אומר ברוך הטוב והמטיב, ווען ס'איז דא דא נאך איינער, איז מאכט מען די ברכה פון הטוב והמטיב. פרעגט די גמרא וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב דווקא אויף א זאך וואס איז דא א צווייטער וואס איז א שותף אין מיין שמחה מאך איך די ברכה פון הטוב והמטיב והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא אמרו ליה מ'האט אים פארציילט מ'קאלט אים פון שפיטאל ילדה אשתו זכר דיין פרוי האט געבוירן א קינד אומר ברוך הטוב והמטיב לכאורה דאך נאר מיין פרטית'דיגע שמחה איך מאך א שלום זכר יענער קומט מיר ווינטשן מזל טוב אבער וואס האט עס מיט יענעם? ענטפערט די גמרא התם נמי דאיכא אשתו בהדיה דניחא לה בזכר, די ראשונים זענען מסביר אז א פרוי וויל אויך אז מ'זאל האבן א זכר, און פאר די די גאנצע ברכה פארוואס מ'מאכט הטוב והמטיב, איז ווייל אויף די עלטערע יארן וועלן דיך די זין באדינען, די טעכטער איז שווער זיך אויסצורעכענען וואס זיי זענען משועבד אויף זייערע פאר זייערע מענער, מילא אויף ווען א מיידל ווערט געבוירן מאכט מען נאר א שהחיינו, און די פרוי וויל דאך אויך האבן א זון, זי וויל אויך האבן די הנאה אז אויף די עלטערע יארן זאל זיין איינער ווער זאל זיך מיט איר אפגעבן, וועגן דעם מאכט מען אויך הטוב והמטיב, ווייל ס'איז דא די צוויי מענטשן וואס האבן די הנאה, סיי טאטע סיי מאמע, תא שמע כ'על דיר א קשיא פרעגן מת אביו, והוא יורשו, א מענטש זיין טאטן איז געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט א פאר מיליאן דאלער ירושה, איז פון איין זייט איז די צער מורא'דיג גרויס, מען פארלירט א טאטן, אבער פון די אנדערע זייט, חזל זענען זיך מייחס צו ביידע, ס'איז דא לעצטע שטיקל חזון איש, און ר' חיים האט א גאנצע שמועס וועגן דעם. אז חזל זענען זיך מייחס צו ביידע געפילן, צו ביידע הרגשים וואס איז דא יעצט צוויי קעגן געזעצטע הרגשים, איז בתחילה אומר ברוך דיין האמת, די צרה איז זייער גרויס מאכט ער א דיין האמת, ולבסוף אומר ברוך הטוב והמטיב, מען דארף מאכן נאך א ברכה, ער איז רייך געווארן. לכאורה איז דאך ווייטער א פראבלעם, ס'איז דאך נאר זיין שמחה, ס'איז דאך נישט יענעמ'ס שמחה, התם נמי דאיכא אחי, דקא ירתי בהדיה, ער האט נאך ברידערס, טאטע האט געלאזט א מיליאן דאלער פאר יעדן, מילא קען מען מאכן הטוב והמטיב תא שמע שינוי יין אין צריך לברך, אז. א מענטש טרינקט וויין און ברענגט מען אריין א בעסערע וויין דארף ער נישט מאכן נאכאמאל א גפן שינוי מקום, אויב גייט טרינקט ער אין א אנדערע צימער צריך לברך ווייל שינוי מקום הייסט א הפסק און מען דארף יא מאכן נאך א ברכה, ואמר רב יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן אף על פי שאמרו שינוי יין אין צריך לברך אז איך דארף נישט ווען מען ברענגט אריין א בעסערע וויין איך טרינק איין וויין איך טרינק קדם איך ווייס נישט וואס קרים א טאקיי קרים מאלאגא. נו ברענגט מען עפעס א טייערן וויין, איז כ'דארף נישט מאכן נאך א גפן, אבער איך דארף יא מאכן אבל אומר ברוך הטוב והמיטיב, איך געהאט א אינטערעסאנטע מגיד שיעור, ער געהייסן ר' שלמה לעזער, פון אמונת ישראל, און ס'איז געווען חמשה עשר באב, אונז זענען געווען קליינע בחורים האבן נישט געהאט קיין אהנונג וואס ער וויל, ס'איז געווען חמשה עשר באב, וואס די חמשה עשר באב האט מען דאך געגעבן רשות צו באגראבן די הרוגי ביתר, און און חמשה עשר באב אויף דעם האט מען דאך מתקן געווען די ברכה פון הטוב והמיטיב, איז אריינגעקומען אין קלאס, מיט א וויין האט ער ארויסגעשיקט א בחור ער זאל אנגרייטן נאך א וויין, און מען האט געטרונקען געגעבן פאר יעדן איינעם צו טרינקן, מען האט אריין געברענגט די אנדערע וויין האט מען געמאכט די ברכה פון ברוך הטוב והמטיב אזוי ווי די גמרא, אמר רבי יוחנן, איז אף על פי שאמרו שינוי יין אין צריך לברך אבל אומר ברוך הטוב והמטיב, מען ברענגט אריין א נייע וויין א גוטע וויין דארף מען מאכן הטוב והמטיב, התם נמי ענפערט די גמרא דאיכא בני חבורה דשתו, ממילא דער מענטש טרינקט נישט אליין, ער טיילט וויין פארן גאנצן עולם ממילא קומט אויס אז די ברכה פון הטוב והמטיב איז יא א ברכה וואס האט געהאט מיט זיך א ציבור, ס'איז נישט נאר זיין אייגענע שבח, און ביז דא איז די היינטיגע שיעור, בסייעתא דשמיא.